ברוך השם, מסכת מגילה, דף י ז, עמוד א', דער צווייטער פרק. זאגט די משנה, הקורא את המגילה למפרע, ער ליינט די מגילה נישט ווי דער סדר איז, א שפעטערדיגן פסוק ליינט ער פריער, אנדערע לערנען אז ס'איז לעיכובא אפילו איין ווארט, דאס למשל אז איינער האט פארפעלט צו הערן איין ווארט פון מגילה, די גאנצע מגילה האט ער געהערט א חוץ איין ווארט, איז ער איז ער נישט יוצא, איז ער וועט שפעטער גיין צו ליינען דיע ווארט טויג נישט ווייל ס'איז דאך למפרע, נאר וואס דארף ער דעמאלט טוהן? דארף ער אנהייבן ליינען פון דעם ווארט אן ביז די ענדע, דאס וואס ער האט געליינט ביז דעם ווארט איז דאך דאס געווען כסדר האט ער יוצא געווען, נאר יעצט דארף ער אנהייבן ליינען פון דעם ווארט, ווייל אויב מען ליינט למפרע לא יצא האט מען נישט יוצא געווען, ס'איז דא א ווארט פון בעל שם טוב הקורא את המגילה למפרע, מען זאגט אז די ניסים זענען אמאל געווען לא יצא, נאר יעדן יאר אין זעלבן טאג. ווערט באנייט די אורות וועלכע זיי האבן דעמאלט געברענגט די ניסים, אזוי זאגט מען דאך והימים האלה נזכרים ונעשים, יעדן יאר טוט זיך אפ דאס וואס האט זיך דעמאלט אפגעטון אין רוחניות. נאך א דין שטייט אין דער משנה, קרא על פה, ער האט געליינט די מגילה על פה, אויסנווייניג, אדער קרא תרגום, ער האט געליינט די מגילה אויף אראמיש, בכל לשון, מיט יעדע שפראך, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, וואס דערציילט מען באזונדער קרא תרגום און באזונדער בכל לשון, נאר לא זו אף זו, דאס הייסט תרגום איז פארקערט זו ואין צריך לומר זו קתני, זאגט רשי ווייטער דף י ח, תרגום איז נישט גוט איז אוודאי און אוודאי בכל לשון נישט גוט, ווייל תרגום וואלט איך געוואלט מיינען זאל גוט זיין, ווייל תרגום איז דאך נאנט צו לשון קודש, אבל אבער. קורין אותה ללועזות בלעז, מען ליינט דאס פאר דיע מענטשן וואס זיי רעדן א אנדער שפראך אויף זייער שפראך, איז דאך דא דא א סתירה מיניה וביה, אט פריער האבן מיר געזאגט בכל לשון לא יצא, און ווייטער זאגן מיר אז דער וואס רעדט א צווייטע שפראך, ענגליש, טערקיש, אויב מען ליינט אים אין זיין שפראך האט ער יוצא געווען, איז די גמרא ווייטער טוט דאס פרעגן, און די גמרא טוט עס זאגן אז דאס רעדט זיך אז אויב מען פארשטייט די לשון וואס מען ליינט דעמאלט איז גוט אפילו א אנדער לשון אויך. קראה סירו והלועז ששמע אשורית יצא, דער וואס ער רעדט א אנדער שפראך און ער האט עס געהערט לשון קודש האט ער יוצא געווען. קראה סירוגין, אז מען האט געליינט די מגילה מיט שטיקלעך, א שטיקל, מען האט איבערגעהאקט, נאכדעם זיך געזאמט אביסל, געליינט די אנדערע, אבער מיט א סדר האט מען געליינט, ומתנמנם, אדער מען האט אינמיטן געדרימלט, אבער פארפעלט האט מען נישט, יצא, האט מען יוצא געווען. היה כותבה, ער האט געשריבן א מגילה. דורשה, אדער האט געלערנט די מגילה און ער האט גע'דרש'נט די דרשות וואס איז דא אויף די מגילה, די מדרש וואס מיר האבן געלערנט פריער דעם ערשטן פרק, מגיהה, ער האט איבערגעקוקט די מגילה און ער האט עס פארשטייט זיך אויכעט געלערנט. איז דער דין אם כיוון ליבו יצא, אויב ר'האט געהאט כוונה יוצא צו זיין די מצוה האט ער יוצא געווען, כאטש ביים למשל ביי דורשה האט ער דאך דעמאלט אינמיטן מפסיק געווען מיט די דרשות, צו כותבה האט ער דאך אינמיטן מפסיק געווען ר'האט געשריבן, צו ביי מגיהה האט ער דאך אויך געהאט הפסקות, דאך איז דער דין אם כיוון ליבו ער האט מכוון געווען יצא, האט ער יוצא געווען, ווייל דאס וואס מיר זאגן אז מען ליינט שטיקלעכווייז האט מען יוצא געווען מיינט מען נישט בלויז ווען ער האט זיך אפגערוהט אינמיטן גארנישט נישט גערעדט, נאר אפילו ער האט אינמיטן גערעדט אנדערע זאכן איז ער אויך יוצא, פארשטייט זיך ער טאר נישט פארפעלן קיין איין ווארט. ואם לאו, אויב ער האט נישט געהאט קיין כוונה יוצא צו זיין די מצוה, לא יצא האט ער נישט יוצא געווען. ביי כותבה דארף מען פארשטיין פארוואס איז ער יוצא, ווען ער שרייבט איין פסוק און ער ליינט דעם פסוק, ליינט ער דאך עס נישט פון קיין גאנצע מגילה, וויאזוי איז ער יוצא? און די גמרא זאגט ווייטער אז דא רעדט זיך ס'איז פאר אים געליגן א מגילה, א כשר'ע מגילה, און ער האט געליינט איין פסוק אין דער כשר'ע מגילה און ער האט דא געשריבן. דער חידוש איז, כאטש ער איז דאך מפסיק אינמיטן מיט שרייבן, דאך אויב ער האט כוונה האט ער יוצא געווען. היתה כתובה אז די מגילה איז געווען געשריבן בסם ובסיקרא ובקומוס ובקנקנתום, דאס איז אזעלכע סארט טינט וואס דיע טינט האלט זיך נישט. יעצט האבן מיר געלערנט אז ס'איז געווען געשריבן מיט די טינט וואס די טינט איז שוואכע טינט, יעצט גייען מיר לערנען אז ס'איז געווען געשריבן אויף אויף זאכן אויף וואס ס'איז געווען געשריבן, אויב ס'איז געווען געשריבן אויף א נייר, אויף פאפיר, ועל הדפתרא, דפתרא הייסט פארמעט וואס איז נאך נישט אינגאנצן אויסגעארבעט, איז אויך לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען. עד שתהא כתובה אשורית, די מגילה דארף זיין געשריבן אשורית, אשורית האבן מיר דאך געהאט פריער אין גמרא, אשורית ווערט אנגערופן אונזער כתב, פארוואס הייסט עס אשורית לשון קודש? ווייל איז דא אין גמרא אין סנהדרין דף כ"א צוויי טעמים, איין טעם איז ווייל ס'איז די בעסטע פון די כתבים, די צורת האותיות איז איינס נישט גלייך צו דעם אנדערן, יעדע אות האט א באזונדערע פארם, און נאך א טעם איז דא, די גמרא זאגט שבא עמהם מאשור, אז דיע שפראך האט זיך געהאלטן פון אשור האט גערעדט דיע שפראך, האבן מיר דאך דאס שוין מסביר געווען אין פריערדיגן פרק, אז די זאך איז אזוי. ביז דעם דור הפלגה איז אויף דער וועלט געווען איין שפראך. וועלכע שפראך איז געווען אויף דער וועלט? איז געווען נאר לשון קודש. ביי דעם דור הפלגה שטייט, דעמאלט האט זיך דער אייבישטער פונאנדערגעטיילט די פעלקער. ביי אשור'ן שטייט אז ער איז איידער נמרוד האט געמאכט מען זאל בויען דעם מגדל איז אשור פון דארט אוועקגעגאנגען, ער האט זיך נישט געוואלט משתתף זיין. אין דער מרידה וואס זיי האבן געוואלט מורד זיין אין אייבערשטן, ממילא אז ער איז אוועק געגאנגען איז דאך איז ער דאך נישט געווען אין כלל פון דיע בלל השם שפתם, איז ביי אים געבליבן דער לשון קודש, און פאר דערפאר טאקע ווייל ער האט מקדש השם געווען, וואס ער האט זיך נישט משתתף געווען מיט אלע מענטשן פון דער וועלט, האט ער זוכה געווען אז די שפראך ווערט אנגערופן אויף זיין נאמען אשורית, אזוי זאגן די מפרשים, אבער אשורית מיינט מען שטענדיג לשון קודש, ס'מוז זיין געשריבן לשון קודש על הספר, אויף פארמעט, ובדיו, און עס דארף זיין געשריבן מיט טינט. רש. פריער האט מען דאך געלערנט אין דער משנה, אבל קורין אותה ללו עזות בלעז הייסט דאך עס אז מען קען דאך נישט ליינען אויף פארשידענע שפראכן, פארוואס עס שטייט דא אז עס מוז זיין געשריבן אשורית, איז דער תוספות יום טוב רעדט פון דעם, און ער ברענגט אראפ א שלטי גבורים, אז די שלטי גבורים זאגט אפילו עס איז געשריבן אויף אנדערע שפראכן, אבער די אותיות מוזן זיין אשורית. איך קען נישט שרייבן אויף גריכיש, איך קען נישט שרייבן אויף נישט בלויז גריכיש יוונית אויף אנדערע שפראכן, אבער די אותיות מוזן זיין געשריבן לשון קודש, אנדערע לערנען אנדערש פשט אז ס'קען זיין געשריבן אויף יעדן לשון, נאר דאס וואס דא שטייט דער כתב קען אויכעט זיין פון יעדן לשון, נאר דאס וואס דא שטייט עד שתהא כתובה אשורית מיינט מען דעמאלט ווען ס'איז אשורית, דעמאלט אפילו דער וועלכער פארשטייט נישט די שפראך איז ער אויכעט יוצא, דאס איז די מעלה פון אשורית, דער תוספות יום טוב איז מאריך וועגן דעם אויך. רש"י, הקורא ללועזות, כל שאינו לשון קודש נקרא לעז, דאס וואס איז נישט לשון קודש הייסט לעז. מעם לועז ווי מיר זאגן ולקמן פריך, ווייטער פרעגט די גמרא והא אמרת דו זאגסט דאך קראה בכל לשון לא יצא אז מיט יעדן לשון האט מען נישט יוצא געווען, וואזשע זאגסטו אז ללועזות בלעז איז גוט, און די גמרא פארענטפערט אז בכל לשון איז מען נאר יוצא אנדערע שפראכן אחוץ לשון קודש איז נאר יוצא אויב דער מענטש פארשטייט די שפראך, אויב ס'איז אין לשון קודש איז יוצא אפילו דער וואס פארשטייט נישט סירוגין בגמרא מפרש, די גמרא איז מפרש קורא מעט, ער ליינט אביסל ופוסק און ער האקט איבער וקורא מעט וחוזר ופוסק. היה כותבה או דורשה, ומתוך כך צוליב דעם וואס ער שרייבט קוראה ליינט ער עס, אם כיוון ליבו ער האט געהאט כוונה יוצא צו זיין יצא דיפתרא ונייר מפרש בגמרא וואס דאס איז על הספר מיינט מען קלף אויף פארמעט. גמרא, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז מען ליינט די מגילה נישט אויפן סדר, האט מען נישט יוצא געווען? אמר רבא, האט רבא געזאגט, דאמר קרא, שטייט אין פסוק, ככתבם וכזמנם, זאגן מיר אזוי, די מגילה זאל מען, זאל זיין אזוי ווי די שריפט און ווי די צייט, מה זמנם, אזוי ווי די צייט, למפרע לא, צייט, קען נישט זיין ס'זאל פריער זיין דער פופצנטער טאג פון חודש און שפעטער זאל זיין דער פערצנטער, דער ארדער איז פריער פערצן און נאכער פופצן. אף כתבם, די זעלבע זאך, די כתבם, די מגילה, למפרע לא, קען מען נישט ליינען למפרע, נאר מ'דארף עס ליינען מיט א סדר. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אפלערנען פון דעם פסוק? דא שטייט אין פסוק אז מען זאל מאכן דעם יום טוב פורים ככתבם ווי ס'איז געשריבן וכזמנם, אין דעם פסוק רעדט מען בכלל ניט וועגן ליינען די מגילה. מידי קריאה כתיבה הכא, ווערט דען דא דערמאנט אין פסוק וועגן ליינען די מגילה? עשיה כתיבה, דא רעדט זיך וועגן מאכן דעם יום טוב, דכתיב עס שטייט להיות עושים מען זאל מאכן את שני הימים, אלא זאגט די גמרא, טאקע פון דעם פסוק ככתבם וכזמנם האט מען נישט קיין ראיה, נאר מהכא פון א צווייטן פסוק דכתיב עס שטייט והימים האלה די טעג נזכרים, נזכרים איז די טייטש זיי ווערן דערמאנט, מיט וואס ווערט עס דערמאנט? מיט דעם וואס מען ליינט די מגילה ונעשים און עס ווערט געטון די מצוות פון עשיה, וועלכע מצוות זענען פון עשיה? שלח מנות און דארט מתנות לאביונים, זאגן מיר אזוי איתקש זכירה לעשיה, איך גלייך צו זכירה, ליינען די מגילה צו דעם טאן פון דער זאך, מה עשיה למפרע לא, די טואונג קאן מען דאך נישט למפרע, אף זכירה אזוי ליינען די מגילה דארף זיין די מגילה מיט א סדר, למפרע לא, אויב מען ליינט די מגילה נישט מיט דעם ארדער ווי עס איז געשריבן נאר אויב די שפעטערדיגע ליינט מען פריער האט מען נישט יוצא געווען. ביז אהער האבן מיר געלערנט א דין ביי די מגילה. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, וכן בהלל, דער זעלבער דין איז ביי הלל, אז מ'וועט זאגן די שפעטערדיגע פריער, כאטש מ'האט גארנישט נישט פארפעלט, נאר מ'האט נישט געזאגט מיט דעם סדר האט מען נישט יוצא געווען. וכן בקריאת שמע, דער זעלבער דין איז ביי קריאת שמע, ובתפלה, די זעלבע זאך איז ביי דעם דאווענען. פרעגט די גמרא, האבן מיר דא געזאגט דריי זאכן א חוץ מגילה, וואס אויב מען ליינט עס נישט מיט דעם ארדער האט מען נישט יוצא געווען, הלל מנלון, פון וואנען ווייסן מיר אז אין הלל למפרע האט מען נישט יוצא געווען, רבה אמר רבה זאגט דכתיב עס שטייט אין פסוק ממזרח שמש, פון מזרח זייט וואו די זון טוט לייכטן, עד מבואו, ביז מערב זייט וואס די זון גייט אונטער, ווייסן מיר דאך אז די שקיעת החמה מיט די זריחת החמה קענען דאך נישט ווערן איבערגעקערט, אין די פריה איז דא די זריחה, פריער שיינט די זון נאכער גייט זי אונטער, איז די זעלבע זאך מיט די הלל דארף אויכעט זיין מיט א סדר, רב יוסף אמר רב יוסף זאגט פון דעם פסוק לערן איך עס אפ זה היום עשה השם די אין הלל זאגן מיר זה היום עשה השם איז אזוי ווי די סדר פון דעם טאג איז אז די שעהן גייען דאך נישט צוריק פריער איז די ערשטע שעה נאכהער די צווייטע שעה איז די זעלבע זאך די ליינען פון הלל זאל אויך אזוי זיין. רב אויא אמר רב אויא זאגט, יהי שם ה' מבורך, און דאס ווארט יהי איז שטענדיג די טייטש, אזוי ווי דאס איז זאל עס זיין, ווי דער ארדער איז, אזוי טייטש מיר אימער דעם דאס ווארט יהי, אז יהי ווי דער סדר איז זאל זיין שם ה' מבורך די הלל. ורב נחמן בר יצחק, ואיתימא רב אחא בר יעקב אמר מהכא פון דעם פסוק. מעתה פון יעצט ועד עולם ביז אייביג איז דאך די יעצט איז דאך גייט דאך די צייט גייט דאך מיט א סדר איז די זעלבע זאך די ליינען פון הלל דארף אויך זיין מיט דעם סדר האב מען דא געהאט פון פיר פסוקים לערנט מען אפ די זעלבע זאך דעם טעם פון דעם ווייס איך נישט פארוואס איז רבה נישט גענוג רב יוסף'ס פסוק צו רב יוסף פון רבה'ס פסוק. קרישמע, פון וואנעט ווייסן מיר אז קרישמע דארף מען ליינען מיט א סדר, און אויב מען ליינט די שפעטערדיגע פריער האט מען נישט יוצא געווען? דתניא, מיר האבן געלערנט קרישמע ככתבה דברי רבי, רבי זאגט קרישמע דארף מען ליינען אזוי ווי קרישמע איז געשריבן אין די תורה, מען מוז עס ליינען לשון קודש. וחכמים אומרים בכל לשון, און די חכמים זאגן אז קרישמע קען מען ליינען מיט יעדע שפראך. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי, וואס איז דער טעם פון רבי'ן וואס ער זאגט אז קרישמע קען מען ליינען נאר לשון קודש? ענטפערט די גמרא, אמר קרא, שטייט אין פסוק, והיו, שטייט והיו הדברים האלה, דאס גייט ארויף אויף קרישמע, איז דאס ווארט והיו די טייטש בהוייתן, אזוי ווי דאס איז אין דער תורה אויף לשון קודש יהו, זאל עס זיין, מען קען ליינען קרישמע נאר לשון קודש. ורבנן מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זיי זאגן אז מען קען ליינען קרישמע נישט בלויז אויף לשון קודש נאר אויף אלע שפראכן? אמר קרא שטייט אין פסוק שמע, שמע ישראל, איז שמע דאך די טייטש הערן, בכל לשון שאתה שומע, ס'גוט אויף יעדן לשון. פרעגט די גמרא, ורבי נמי איז דאך א קשיא אויף רבי'ן, פארוואס זאגט רבי אז מען קען ליינען קרישמע נאר אויף לשון קודש, הא כתיב שמע, און שמע ווייזט דאך אויס בכל לשון. ענטפערט די גמרא, ההוא מבעי ליה, דאס ווארט שמע דארף רבי האבן אויף דער דרשה, השמע לאזניך, לאז הערן צו דיינע אויערן, מה שאתה מוציא מפיך, אפילו מען ליינט איז נישט גענוג, נאר עס דארף זיין די אויערן זאלן הערן וואס די מויל רעדט. ורבנן, די רבנן וואס זיי לערנען אפ פון דעם שמע א בכל לשון. סא האבן זיי דאך נישט קיין לימוד אז מען זאל לאזן הערן צו די אויערן, סברי זיי האלטן כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט הקורא שמע, איינער האט געליינט קריאת שמע ולא השמיע לאזנו, ער האט נישט געמאכט הערן צו די אויערן יצא, יצא. פרעגט די גמרא, ורבנן נמי הא כתיב והיו, די רבנן וואס זיי זאגן מען קען ליינען קריאת שמע מיט יעדן שפראך, ס'שטייט דאך והיו, והיו ווייזט דאך אויס נאר אין דעם אופן, ענטפערט די גמרא, ההוא מבעי ליה, די רבנן לערנען אפ פון דעם והיו שלא יקרא למפרע, ליינען קענסטו מיט יעדע שפראך, נאר די והיו זאגט מיר מען זאל ליינען מיט א ארדער, פריער שמע, נאכדעם ישראל, נאכדעם ה' אלקינו, אויף יעדע שפראך אבער מיט דעם ארדער. ורבי, רבי וואס ער לערנט אפ פון דעם והיו אז נאר לשון קודש, שלא יקרא למפרע מנא ליה, פון וואנעט ווייסט ער דעם דין אז קרישמע קען מען נישט ליינען למפרע, ער לערנט עס אפ מדברים, שטייט והיו הדברים האלה, ס'האט געדארפן שטיין דברים, און עס שטייט הדברים, און פון דער איבעריגע ה' לערן איך אפ, דא שטייט דאך לעבן וועלכן? לעבן דעם והיו, והיו הדברים, אז למפרע אויך נישט ורבנן און די רבנן דברים הדברים לא משמע להו זיי פון די ה' לערנען נישט אפ קיין באזונדער לימוד קומט דאך דא אויס אז סיי לויט רבי'ן סיי לויט די רבנן איז אויב מען ליינט למפרע האט מען נישט יוצא געווען לויט רבי'ן לערן איך עס אפ פון די ה' פון הדברים און לויט די רבנן לערן איך עס אפ פון די והיו. איז דא אויפן רבי'ן מיט די רבנן איז דא צוויי מחלוקת'ן, איינמאל איז דא א מחלוקת צי לשון קודש דווקא קרישמע צי בכל לשון, רבי איז מחמיר דווקא בלשון קודש, נאך א מחלוקת איז דא צי מען דארף לאזן הערן צו די אויערן וואס מען רעדט, לויט רבי'ן זאגן מיר עס מוז דווקא לאזן הערן, רבי איז מחמיר, און לויט די רבנן איז געליינט אפילו מען מאכט נישט הערן. אבער לגבי דעם דין פון למפרע, האלטן סיי רבי סיי די רבנן אז מ'האט געליינט למפרע האט מען נישט יוצא געווען. פרעגט די גמרא, דא דאך דא עפעס, דא איז דאך זייער א שווערע זאך, רבי האט א פסוק אז קרישמע איז דווקא בלשון קודש, ווייזט אויס פון דעם ווען ער זאל נישט האבן קיין פסוק וואלט ער געזאגט אז קרישמע איז בכל לשון, פארוואס? ווייל די גאנצע תורה גייט בכל לשון, און די זעלבע סברא האט מען פארקערט לויט די רבנן, פארוואס דארפן די רבנן האבן א פסוק אז בכל לשון? מהיכי תיתי זאל איך זאגן נאר בלשון הקודש? איז דאך א סימן די רבנן זאגן אז ס'איז דא א הכרח צו זאגן אז ס'איז נאר בלשון הקודש, פארוואס? ווייל די רבנן לערנען אז כל התורה כולה איז בלשון קודש, וואלט איך געמיינט אז דא איז אויכעט בלשון הקודש דארף איך דעם שמע. דאס פרעגט יעצט די גמרא, זאגט די גמרא לימא וועלן מיר זאגן ווען איך זע רבי דארף האבן א פסוק אז קרישמע איז נאר בלשון קודש, וועל מען זאגן קסבר רבי, רבי האלט כל התורה כולה די גאנצע תורה בכל לשון נאמרה איז געווארן געזאגט בכל לשון, רש"י לערנט ער בכל לשון, אז מען לערנט די תורה בכל לשון, וואלט איך געוואלט מיינען אז קרישמע איז אויך בכל לשון, דעריבער דארף איך האבן דעם והיו נאר לשון קודש, דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה, אויב מיר וועלן לערנען אז רבי האלט כל התורה כולה איז בלשון הקודש, למה לי למכתב והיו וואס דארף איך האבן דעם והיו, און מיט דעם לשון קודש ווייס איך אליין דא אויך לשון קודש, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, איצטריך אין אמת'ן קען זיין אז רבי האלט אז די גאנצע תורה איז אויך בלשון הקודש, איי פרעגסטו מיר וואס דארף איך האבן דעם והיו, סלקא דעתך, איך וואלט געוואלט מיינען שמע, איך וואלט געווען גע'דרש'נט דעם שמע כרבנן, אזוי ווי די רבנן דרש'נען דעם שמע, וואס לערנען זיי אפ פון די שמע בכל לשון שאתה שומע, ווען איך האב נישט דעם והיו. דעריבער דארף איך דא האבן דעם והיו, אבער אין אמת'ן די גאנצע תורה קאן רבי האלטן איז בלשון קודש. כתב רחמנא, דעריבער האט די תורה געשריבן והיו, נישט צו דרש'ענען דעם שמע. זאגט די גמרא לימא וועלן מיר זאגן קסברי רבנן די רבנן האלטן כל התורה בלשון הקודש נאמרה. די רבנן האלטן די גאנצע תורה איז געווארן געזאגט בלשון הקודש, דאי סלקא דעתך בכל לשון נאמרה, אויב די רבנן זאלן האלטן אז די גאנצע תורה איז געווארן געזאגט בכל לשון, למה לי למכתב שמע, וואס דארף איך האבן א באזונדער פסוק ביי קרישמע, מהיכי תיתי קרישמע פון ערגעץ אנדערש? זאגט די גמרא ניין, אין אמת'ן קענען די רבנן האלטן אז כל התורה בכל לשון נאמרה, דאך דארף איך דא האבן א פסוק איצטריך איך דארף האבן דעם שמע וסלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען והיו זאל איך דרש'ענען כרבי נאר לשון קודש כתב רחמנא שמע יעצט פרעגט די גמרא תפילה מנא לן פון וואנען ווייס איך אז ביי דעם דאווענען דארף זיין מיט א סדר ביים דאווענען איז נישט ווי ביי מגילה ביים דאווענען אפילו מען פארפעלט איין ווארט אויב מען האט געזאגט די סיום הברכה און די פתיחת הברכה האט מען יוצא געווען, נאר ביי דעם דאווענען מיינט מען למפרע אז די ברכה פון אתה קדוש וועט מען זאגן צום ערשט, און פון וואנעט ווייס איך ביי דעם דאווענען טויג נישט למפרע, דתניא מיר האבן געלערנט שמעון הפקולי, רש"י טייטשט דאס ווארט הפקולי ער האט געהאנדלט מיט פאקאליס. פאקאלעס, ס'איז אזיינס ווי באוול, צמר גפן איז דאס הסדיר ער האט מסדר געווען שמונה עשרה ברכות, די אכצען ברכות פון שמונה עשרה לפני רבן גמליאל פאר רבן גמליאל'ן על הסדר אויף דעם סדר ביבנה, אויף דעם סדר ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, איך לערן אפ פון פסוקים וועלכע ברכה איז פריער וועלכע שפעטער. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, ואמרי לה און אנדערע זאגן, במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט, מאה ועשרים זקנים, ס'איז געווען הונדערט צוואנציג חכמים, ובהם און צווישן זיי כמה נביאים, אסאך נביאים, תקנו זיי האבן מתקן געווען שמונה עשרה ברכות על הסדר, אז מ'זאל זאגן די שמונה עשרה ברכות אויף דעם סדר. רש"י. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מנין שאומרים אבות, פון וואנעט ווייס איך אז מען טוט דערמאנען די ברכה פון די אבות, די ערשטע ברכה פון אבות, שנאמר שטייט אין פסוק, הבו לשם, גיט צו דעם אייבערשטן, דערמאנט פאר אים, בני אלים, די שטארקע, און די שטארקע דאס גייט ארויף אויף די אבות. מנין שאומרים גבורות, פון וואנען ווייס איך מען זאגט די די ברכה אתה גיבור, שנאמר עס שטייט הבו לשם כבוד ועוז, עוז איז דאך גבורה, מנין שאומרים קדושות, פון וואנען ווייס איך אז מ'זאגט די ברכה פון אתה קדוש שנאמר ווי שטייט אין פסוק הבו לשם כבוד שמו השתחוו לשם בוקט זיך צום אייבערשטן בהדרת קודש און די דריי ברכות ווערן דערמאנט אין איין קאפיטל זאג איך דאס מיט א סדר די ערשטע אבות די צווייטע גבורות די דריטע קדושה. ומה ראו, וואס האבן די חכמים געזען, לומר בינה אחר קדושה, פארוואס נאך קדושה זאגט מען די ברכה פון אתה חונן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, והקדישו את קדוש יעקב, זיי וועלן הייליגן דעם הייליגן פון יעקב'ן, ואת אלוקי ישראל יעריצו, וסמיך ליה, און דערלעבן שטייט, וידעו תועי רוח, און זיי וועלן וויסן די וואס זיי בלאנדזשען, בינה, פארשטיין. ווערט דאך דא דערמאנט בינה נאך קדושה, דעריבער זאגן מיר אתה חונן אויכעט נאך קדושה. האלט מען שוין יעצט ביי די פיפטע ברכה, ומה ראו לומר תשובה, פארוואס זאגט די ברכה פון תשובה השיבנו אבינו לתורתך אחר בינה נאך די ברכה פון חונן הדעת, דכתיב שטייט אין פסוק ולבבו יבין, זיין הארץ וועט פארשטיין, ושב, ער וועט זיך אומקערן צום אייבערשטן, ורפא לו, און דער אייבערשטער וועט אים אויסהיילן, ווערט דאך דערמאנט אין דעם פסוק, תשובה נאך בינה, דעריבער זאגן מיר השיבנו אבינו לתורתך נאך חונן הדעת. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו לערנסט אפ פון דעם פסוק, ווייל אין דעם פסוק שטייט יבין, און נאך ערשט ושב לימא רפואה בתרה דתשובה זאל מען זאגן רפואה רפאינו זאל מען זאגן די זעקסטע ברכה, פארוואס זאגן מיר רפאינו די אכטע ברכה? דא אין פסוק נאך ושב ווערט דאך דערמאנט ורפא, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך איך קען אזוי אויך נישט זאגן, דכתיב שטייט אין פסוק וישוב אל השם, ער וועט זיך אומקערן צום אייבערשטן וירחמהו, און דער אייבערשטער וועט אויף אים האבן רחמנות, ואל אלקינו כי ירבה לסלוח. ווערט דאך דא דערמאנט נאך וישוב, נאך תשובה, ווערט דאך דערמאנט כי ירבה לסלוח, דעריבער זאגן מיר נאך הרוצה בתשובה די ברכה פון סלח לנו. פרעגט די גמרא ומאי חזית דסמכת אהא, פארוואס קוקסטו אויף דעם פסוק וואס אין דעם פסוק ווערט דערמאנט נאך תשובה, סליחה, סמוך אהא, פארלאז זיך אויף דעם פריערדיגן פסוק, אין פריערדיגן פסוק יבין, דאס איז חונן, ושב איז השיבנו, און נאכדעם ורפא.

פריער איז סולח און נאכדעם איז רפואה, דו האסט מיר געפרעגט אז ס'זאל זיין רפואה נאך תשובה, ניין? אין דעם פסוק זע איך אז נאך סליחה איז דא רפואה, דעריבער זאג מיר אויכעט רפאינו נישט נאך תשובה נאר נאך סליחה.

אין שמונה עשרה זאגן מיר דאך וועגן די רפואה הגשמיות פון דעם גוף ההוא, דער ורפא לו וואס שטייט דארטן, לאו רפואה דתחלואים היא, ס'איז נישט היילן פון די קראנקייטן, אלא רפואה דסליחה היא, נאר דאס איז די רפואה פון דעם וואס דער אייבישטער טוט פארגעבן די עבירות, די רפואה וואס מיר זאגן ביי שמונה עשרה איז רפואה פון גוף, און די ושוב ורפא לו רעדט זיך פון א אנדער רפואה. פרעגט די גמרא, איז אבער אלץ נישט פארענטפערט, איך דו האסט טאקע מיר געזאגט אז רפואה מיט גאולה דארף קומען נאך סלח לנו, אבער לאמער נאר זעהן, דארטן ווערט דערמאנט הסולח, נאך הסולח שטייט הרופא, נאכדעם שטייט הגואל, ווערט דאך פריער דערמאנט רפואה, און נאכהער ווערט דערמאנט גאולה, און וויאזוי זאגן מיר ברוך אתה השם גואל ישראל, נאכדעם רפאנו, דאס פרעגט יעצט די גמרא, ומה ראו לומר גאולה בשביעית, פארוואס זאגט מען גאולה די זיבעטע ברכה? איך דארף טאקע זאגן גאולה? דארף איך טאקע זאגן נאך סלח, אבער פריער זאל איך זאגן רפואה? פארוואס זאגט מען גאולה אין די זיבעטע? אמר רבא האט רבא געזאגט, מתוך שעתידים ליגאל בשביעית, די אידן וועלן ווערן אויסגעלעזט די זיבעטע יאר פון שמיטה, לפיכך קבעוה בשביעית, דעריבער די ברכה פון גאולה זאגט מען די זיבעטע ברכה. פרעגט די גמרא, דו זאגסט די אידן וועלן ווערן אויסגעלעזט די זיבעטע ברכה, והאמר מר, מיר האבן דאך געלערנט בשישית די זעקסטע יאר פון שמיטה, קולות, וועט זיין קולות אויף דער וועלט. וואס זענען די קולות? ווערט דא נישט דערמאנט צי אלע פעלקער וועלן שרייען צו וואס? בשביעית אין זיבעטן יאר פון שמיטה מלחמה, במוצאי שביעית נאך שמיטה בן דוד בא, זע איך דאך אז עס וועט נישט ווערן אויסגעלעזט די זיבעטע נאר די ערשטע, ענטפערט די גמרא, מלחמה נמי די מלחמה אתחלתא דגאולה איז דער אנפאנג פון דער גאולה. פרעגט די גמרא, ומה ראו לומר רפואה בשמינית, פארוואס זאגט מען רפואה די אכטע ברכה? אמר רב אחא האט רב אחא געזאגט, מתוך שניתנה מילה בשמינית, מילה איז געווארן געגעבן דעם אכטן טאג ווען די קינד ווערט געבוירן, שצריכה רפואה, יעדע קינד מ'איז מל'ה דארף דאך האבן א רפואה, לפיכך קבעו בשמינית, דעריבער איז די אכטע ברכה פון רפאנו. פרעגט די גמרא, ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית, פארוואס ברך עלינו זאגט מען נאך רפאנו? ברך עלינו זאגט מען די ניינטע ברכה, אמר רבי אלכסנדר האט רבי אלכסנדר געזאגט כנגד מפקיעי שערים, דיע ברכה זאגט מען אנטקעגן די ספעקולאנטן וואס טוען אויפהייבן די פרייזן, דכתיב וואס אין ניינטן קאפיטל שטייט פון תהלים, שבור זרוע רשע, צעברעך די שטארקייט פון דעם רשע,

נאר דיע וועלכע טיען הייבן די פרייזן איז דער עיקר זאך ווער ליידט פון דעם ווער דער עושר איז צוגעגרייט אפילו אויף טייערערע פרייזן ליידן ליידט מער דער ארעמאן האט ער געבעטן דוד המלך אויף דעם אז מיט דעם אויך וואס עט זיין שבור זרוע רשע מען זאל צעברעכן זיין שטארקייט אז ס'וועט זיין א גרויסע גערעטעניש האבן זיי דאך נישט מיט וואס צו הייבן די פרייזן. ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה, דוד האט עס געזאגט אין ניינטן קאפיטל, כאטש אין אמת איז דאך דאס אין צענטן קאפיטל, נאר די ערשטע צוויי קאפיטלען אין אשרי און למה רגשו, דיע ביידע ווערן גערעכנט ווי איין קאפיטל. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים, קיבוץ גלויות, תקע בשופר גדול לחרותנו, זאגט מען די צענטע ברכה נאך די ברכת השנים, דכתיב שטייט אין פסוק ואתם הרי ישראל און איר אידישע בערג, ענפכם תתנו, אייערע צווייגן וועט איר געבן, ופריכם תשאו, און אייערע פרוכטן וועט איר טראגן, לעמי ישראל, צו מיין אידישן פאלק, כי קרבו, ווייל זיי דערנענטערן זיך, לבוא, צו קומען. ווערט דאך פריער דערמאנט, ופריכם תשאו, דאס איז דאך דער ענין פון ברכת השנים, און נאכדעם ווערט דערמאנט, אַז די קיבוץ גלויות, כי קרבו לבוא, זיי וועלן זיך דערנענטערן צו קומען, אַבער עס וועט זיין קיבוץ גלויות, וועט דעמאָלט זיין פריער ברכת השנים. וכיוון שנתקבצו גלויות, אַז די גלויות וועלן זיך צוזאַמעננעמען, נעשה דין ברשעים. דעריבער זאָגן מיר די ברכה פון השיבה שופטינו נאָך דער ברכה פון תקע בשופר. שנאמר שטייט אין פסוק, ואשיבה ידי עליך כ'וועל אומקערן מיין האנט אויף דיר, ואצרוף, כ'על דורכלייכטערן כבור מיט א זיין זאך וואס טוט קלינען סיגיך די שמוציגע זאכן פון דיר, דאס גייט דאך ארויף אויף וועלכן? אויף אז מען וועט משפט'ן, איך זע פון נאכדעם שטייט ואשיבה שופטיך כבראשונה, און איך וועל מאכן דיינע שופטים ווי פריער, אז דעמאלט וועט זיין השיבה שופטינו. וכיוון שנעשה דין מן הרשעים, אבער עס ווערט א דין פון די רשעים, כלו הפושעים, ענדיגן זיך די פושעים,

וכיוון שכלו הפושעים, נאכדעם ווי די פושעים וועלן זיך ענדיגן, מתרוממת קרן צדיקים, ווערט אויפגעהויבן די שטארקייט פון די צדיקים, דעריבער נאך דער ברכה פון ולמלשינים זאגן מיר די ברכה על הצדיקים, דכתיב, ווייל עס שטייט אין פסוק, וכל קרני רשעים אגדע, אלע הערנער, די שטארקייט פון די רשעים, וועל איך פארשניידן, תרוממנה קרנות צדיק. דעמאלט וועט ווערן אויפגעהויבן די שטארקייט פון צדיק, וכולל גרי הצדק עם הצדיקים, פארוואס דערמאנט מען על הצדיקים, דערמאנט מען דארטן אויכעט ועל גרי הצדק, שנאמר שטייט אין פסוק אז מען דארף ווי מען זאגט זאל זיך אויפהייבן די גרים אויכעט, שטייט מפני שיבה תקום, פאר א אלטן מאן זאלסט זיך אויפשטעלן, והדרת פני זקן, זאלסט באשיינען דעם אלטן מאן וסמיך ליה און דערלעבן שטייט וכי יגור אתכם גר, איז הייסט עס אז ביי א גר זאג איך אויכעט והדרת. והיכן מתרוממת קרנם, ווי וועט ווערן אויפגעהויבן דער קרן פון די צדיקים און פון די גרים? בירושלים, דעריבער זאגן מיר די פערצנטע ברכה ולירושלים נאך דער ברכה פון על הצדיקים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק שאלו פרעגט שלום ירושלים ישליו אוהביך וכיוון שנבנית ירושלים אז ירושלים ווערט אויפגעבויט בא דוד קומט דוד משיח שנאמר ווי שטייט אין פסוק אחר נאכדעם צוריק גיין צום בית המקדש. ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם וכיוון שבא דוד, ווען עס קומט דוד, באתה תפילה, דעמאלט איז דאך די ברכה נאך את צמח דוד איז דאך די ברכה פון שומע תפילה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, והביאותים אל הר קדשי, כ'על זיי ברענגען צו מיין הייליגן בארג, ושמחתים בבית תפילתי, כ'על זיי מאכן דארט פרייליך אין דער ענין תפילה, וכיוון שבאת תפילה באה עבודה, נאך תפילה קומט די עבודה, שנאמר ווייטער שטייט דארט אין פסוק, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, דעריבער זאגן מיר די ברכה פון רצה נאך שומע תפילה, וכיוון שבאת עבודה, ס'קומט די עבודה, באת תודה, נאכדעם קומט תודה, לויבן דעם אייבערשטן, דעריבער זאגט מען מודים נאך דער ברכה פון רצה, שנאמר שטייט אין פסוק, זובח, דאס איז דאך די עבודה, און תודה, דאס איז דאך שוין דער ענין פון לויבן, יכבדני, ער וועט מיר הערליך האלטן.